מ'האלט די גמרא דף קח מ'הייבט אן דריי שורות פון אונטן קז עמוד ב, זאגט די גמרא בעי רמי בר חמא ממון המחייבו כפל פוטר מן החומש או דילמא שבועה המחייבתו כפל פוטרתו מן החומש וואס איז דא די שאלה איז רשי מסביר אונז האבן געזען פריער אין די גמרא טאמער איינער טענה'ט א שומר ער טענה'ט שומר חינם ער טענה'ט טענת גנב קומען עדים און זיי זאגן אז ער איז די גנב ער איז אויך מודה אז ער איז טאקע דער גנב און ער האט געשוואוירן פאלש. איז די הלכה איז, טאמער עדים זענען שוין געקומען און ממילא איז ער געווארן מחויב כפל, יעצט ווען ער איז מודה איז דא א חיוב טאקע קרן ואשם אבער חומש נישט. חומש איז ער פטור, ער צאלט דאך שוין די כפל איז ער פטור פון די חומש. וויל רמי בר חמא וויסן וואס איז די נקודה פארוואס ער איז פטור פון די חומש. בעצם אויף א שבועת שקר ווען ס'איז דא א הודאה די כפרה דארף האבן א חומש. פארוואס בכהאי גוונא דארף ער נישט צאלן די חומש? איז עס די פשט אז די זעלבע ממון קען מען נישט מחייב זיין סיי כפל און סיי חומש? ביידע סיי די כפל און סיי די חומש איז מחמת די זעלבע כפירת ממון. ער האט כופר געווען אויף די ממון פון די פקדון, די עדים זענען מחייב אויף די כפירה און די שבועה זענען מחייב, און ממילא די זעלבע ממון קען נישט מחייב זיין סיי א חיוב כפל און סיי א חיוב חומש. אדער ס'איז נישט די פשט אז די ממון קען אים נישט מחייב זיין ביידע, נאר די דין פון שבועה קען אים נישט מחייב זיין ביידע, ווייל סיי די דין כפל און סיי די דין פון חומש איז תלוי אין די שבועה. ווען איז דא א דין פון טוען טענת גנב? דווקא ווען עדים זענען געקומען נאך ער האט געשוואוירען אויף גניבה, און די זעלבע זאך די דין פון חומש איז מחמת די שבועת שקר, איז איין שבועת שקר קען נישט מחייב זיין סיי כפל און סיי חומש. איז דאך פרעגט די גמרא היכי דמי, טייטשט רשי היכי דמי מיינט דא למאי נפקא מינה, אביסל אנדערש ווי אנדערע פלעצער אין שס, למאי נפקא מינה, וואס גייט מיר אן צי די נקודה איז אז איין ממון קען נישט מחייב זיין די צוויי חיובים, צי איין שבועה קען נישט, ווי קומט זיך אויס דא א נפקא מינה? ענטפערט די גמרא, ס'כאפט זיך א נפקא מינה, כגון, שטען טענת גנב, מ'רעדט דא א שומר וואס האט גע'טענה'ט נגנבה, ונשבע, און ער שווערט טאקע נגנבה, וחזר וטען טענת אבד, נאכדעם זאגט ער, ניין, ס'איז נאבד, ונשבע, און ער מאכט א שבועה אויף דעם אויך. ובאו עדים אקמייתא, יעצט קומען עדים און זאגן אז ווען ער האט געמאכט די שבועה אין אנהייב, באמת איז די געלט די פקדון געווען ביי אים, ממילא מיט די הגדת עדות ווילן זיי מחייב זיין כפל, והודה אבתרייתא, און נאכדעם איז ער געגאנגען און ער האט מודה געווען אויף די צווייטע שבועה וואס ער האט געשוואוירן אז ס'איז אבד, און ער איז מודה אז ס'איז געווען א פאלשע שבועה, מאי. און בכהאי גוונא איז דא צוויי מאל געווען א שבועת שקר, ס'איז געווען א שבועת שקר אויף די גניבה, און ס'איז געווען א שבועת שקר אויף די אבידה. די חיוב כפל איז מחמת די טענת גניבה. איז דא כאפט זיך א נפקא מינה, מאי, צי זאג איך אז די פראבלעם פארוואס ס'איז נישט דא קיין כפל אין חומש איז ווייל ממון המחייבתו כפל פוטר מן החומש? איז אויב אזוי, והא איחייב ליה עילויה כפילא. טאמער די יסוד איז אז אויף איין ממון קען מען נישט מחייב זיין סיי חומש און סיי כפל, דא די אלע די סיי די עדים און סיי די שבועה ס'איז אלץ וועגן די זעלבע מאמענט, ס'איז אלץ וועגן די אלע טענות גניבה און אבידה, ס'איז אלץ אויף די זעלבע ממון פון די פקדון, וויבאלד די ממון האט שוין מחייב געווען כפל, ווייל די עדים זענען געקומען און זיי האבן מעיד געווען אז ס'איז געווען ביי אים די גניבה, איז די ממון האט שוין די כפירת ממון האט שוין מחייב געווען כפל, מילא קען ער שוין מער נישט מחייב זיין חומש, או דילמא, טאמער איך זאג אז די פשט פארוואס ס'איז נישט דא קיין חומש איז ווייל שבועה המחייבתו כפל פוטרתו מן החומש, אויב אזוי אין די פאל וואלט געווען א חיוב חומש, והא שבועה בתרייתא הואיל דלא קא מחייבא ליה כפילא תחייביה חומשא, אין הכי נמי די ערשטע שבועה וואס ער האט געשוואוירן נגנבה יענע שבועה קען נישט מחייב זיין חומש, ווייל אויף יענע שבועה האבן די עדים שוין מחייב געווען כפל, אבער די צווייטע שבועה, די שבועה פון נאבד, די הודאה אויף יענע שבועה קען מחייב זיין א חומש, ווייל אויף יענע שבועה איז קיינמאל נישט געווען קיין חיוב כפל. איז דא כאפט זיך א נפקא מינה. זאגט די גמרא אמר רבא איך וועל ברענגען א ראיה תא שמע. די הלכה איז, אמר לאחד מן השוק, היכן שורי, דא רעדט מען נישט וועגן א שומר, סתם איינער א נגנב גייט איבער צו איינעם מן השוק און ער זאגט אים היכן שורי שגנבת, איינער האט גע'גנב'עט מיין שור, דו ביסט דער גנב, ווי איז עס? והוא אומר לא גנבתי, להד"ם, איך האב נישט גע'גנב'עט דיין שור. זאגט אים יענער די תובע משביעך אני, איך מאך דיך שווערן א שבועה אז דו ביסט נישט די גנב, ואמר אמן, יעצט דא וויבאלד מען האנדלט נישט קיין שומר, די הלכה איז אז טאמער עדים קומען און זאגן איינער איז א גנב, צאלט ער כפל, ס'האט נישט איינגעלייגט מיט קיין שבועה, די דין פון שבועה איז דווקא ביי טוען טענת גנב ביי א שומר, א שומר טוען טענת גנב איז נאר דא א חיוב כפל בשבועה, אבער סתם א מענטש אין די גאס א גנב, טאמער עדים זענען מעיד אז ער איז א גנב, צאלט ער כפל אן א שבועה. איז דא, ס'איז נישט נוגע דא די משביעך אני כדי מחייב צו זיין די כפל, די משביעך אני וואס די ברייתא זאגט איז בנוגע די נעקסטע דין, אבער על כל פנים אזוי געווען די מעשה, משביעך אני ואמר אמן, נאכדעם קומען עדים מעידים אותו שגנבו, משלם תשלומי כפל, ס'איז נארמאל די פאל פון א גנב וואס עדים זענען מעיד אז ער האט גע'גנב'עט דארף ער צאלן כפל, אם הודה מעצמו. טאמער ס'איז נישט געקומען עדים, נאר ער אליין, נאך ער האט געמאכט א שבועה אז ער האט גע'גנב'ט, נאך ער האט געמאכט א שבועה שנגנב, האט ער מודה געווען אז ס'איז קיינמאל נישט גע'גנב'ט געווארן נאר ער איז דער גנב. כהאי גוונא, משלם קרן חומש ואשם, כפל צאלט ער נישט ווייל ער איז א מודה בקנס, אבער קרן חומש ואשם צאלט ער אזוי ווי יעדער אשם גזילות אז טאמער איינער האט מודה געווען נאך שנשבע לשקר איז די גמרא מדייק והא הכא עדים הוא דמחייבי ליה כפילא, די עדים, אין א פאל ווען עדים זענען געקומען און זיי האבן געזאגט אז ער איז דער גנב, די עדים האבן שוין מחייב געווען כפל, און ס'איז משמע אז הודה דווקא מעצמו אין ווען איז דא א דין פון חומש ווען ער איז הודה מעצמו, אבל הודה אחר עדים, טאמער ער האט מודה געווען נאך עדים זענען שוין געקומען און מחייב געווען כפל, לא, דעמאלטס איז נישט דא קיין דין פון חומש. פארוואס נישט? ווייל ער איז שוין מחויב כפל. ואי סלקא דעתך אז די יסוד פארוואס ס'דא א פטור פון חומש דארטן ווי ס'דא כפל איז ווייל שבועה המחייבתו כפל פוטרתו מן החומש, איין שבועה קען נישט מחייב זיין סיי כפל און סיי חומש, אמאי פארוואס ווען ס'איז הודה אחר שבאו עדים איז נישט דא קיין חומש? אמאי הודה אחר עדים לא? מכדי הא שבועה לא קא מחייבא ליה כפילא, איז אויב אזוי תחייביה חומשא. דא ווער האט מחייב געווען די כפל די עדים האבן מחייב געווען די כפל אבער נישט מחמת די שבועה ווייל דא רעדט מען נישט קיין שומר, איינער וואס איז נישט קיין שומר די כפל האט נישט איינגעלייגט מיט די שבועה, איז דא טאמער די יסוד איז איין שבועה קען נישט מחייב זיין צוויי איז דא נישט די שבועה וואס האט מחייב געווען כפל ס'איז די ממון די כפירת ממון האט מחייב געווען די כפל, איז אויב אזוי פארוואס קען די שבועה נישט מחייב זיין חומש דאס איז די איינציגע חיוב די שבועה גייט מחייב זיין. מוז זיין אלא לאו שמע מינה אז די יסוד איז די ממון, ממון המחייבו כפל פוטרתו מן החומש, שמע מינה, און דא וויבאלד די ממון די כפירת ממון האט שוין מחייב געווען כפל, קען ער שוין מער נישט מחייב זיין קיין חומש, איז א ראיה אז די יסוד איז מחמת די ממון און נישט מחמת די שבועה, ממילא אין די פריערדיגע פאל דארטן ווען איינער האט געמאכט צוויי שבועות, א שבועה אויף גניבה און א שבועה אויף אבידה, סוף כל סוף ס'איז די זעלבע ממון וואס איז מחייב ביידע, ממילא וועט ער נישט זיין מחויב קיין חומש. האט מען געלערנט יעצט אז איין ממון קען נישט מחייב זיין א מענטש סיי כפל און סיי חומש, איז בעי רבינא דאס איז דווקא ביי איין מענטש אדער אפילו ביי צוויי מענטשען? וואס איז ווען ס'איז דא חומש וכפילא בתרי גברי מאי, טאמער איין געלט איז מחייב א חומש און א כפילא אבער די חומש איז איין מענטש און די כפל איז א צווייטער? היכי דמי, וואס איז די פאל? כגון, שמסר שורו לשני בני אדם, א מפקיד גיבט איבער זיין שור פאר צוויי מענטשן זיי ביידע זאלן זיי היטן צוזאמען די שור, וטענו בו טענת גנב, און זיי טענה'ן ביידע אז אונז האבן נישט די שור עס איז גע'גנב'ט געווארן אונז זענען געווען שומרי חינם און ס'איז ממילא זענען זיי פטור אויף גניבה. חד, נשבע, והודה, איינער פון די צוויי האט געמאכט א שבועה אז ס'איז גע'גנב'עט, און נאכדעם האט ער מודה געווען אז ס'איז טאקע נישט אמת, איך בין דער גנב, די בהמה ליגט נאך אלץ ביי אונז. וחד נשבע, די אנדערע האט אויך געשוואוירן, זעט אויס פון דא אז ביידע שומרים מוזן מאכן די שבועה, וחד נשבע, און נאכדעם באו עדים, אז עדים זענען געקומען און געזאגט אז ס'איז נישט אמת, אז ס'איז א שבועת שקר ווייל די חפץ ליגט ביי זיי. מאי. איז אין דעם פאל דער וואס איז נשבע ובאו עדים ער וועט זיין מחיוב כפל ווייל ער איז דאך נישט געווען קיין מודה, דער אנדערער איז דאך געווען א מודה איז מילא ער וועט נישט האבן קיין חיוב כפל ווייל ער איז דאך שוין מודה בקנס פטור אבער מאידך גיסא ער איז א נשבע והודה וועט ער האבן א דין פון חומש תוס' זאגט ס'מוז זיך רעדן דווקא אזוי די לשון ווי די גמרא זאגט אז די חד נשבע והודה איז געווען פאר די חד נשבע ובאו עדים ווייל טאמער די חד נשבע ובאו עדים איז די עדים קומען און זאגן אז די חפץ ליגט ביי זיי, ממילא די עדים האבן שוין מעיד געווען אז ביידע זענען גזלנים, איז שפעטער ווען די אנדערע איז מודה, העלפט שוין נישט קיין מודה בקנס, ווייל ער איז שוין געווען מחיוב מצד די עדים. וואלט ער אויך געהאט א חיוב כפל, אבער דא רעדט מען אזא אופן ווי איינער פון זיי האט נאר א חיוב כפל, און די אנדערע האט נאר די חיוב פון חומש, איז מאי, מי אמרינן, בחד גברא קפיד רחמנא דלא משלם חומש וכפילא, ווען מען רעדט וועגן איין מענטש ער זאל מוזן צאלן ביידע תשלומים, דארטן האט די תורה מקפיד געווען אז איין ממון קען נישט מחייב זיין איין מענטש ביידע, אבער דא רעדט מען צוויי באזונדערע מענטשן, דער איז מחיוב די חומש דער איז מחיוב די כפילא, אבל בתרי גברי, בתרי גברי, האי נשלם כפילא, דער וואס איז הודה ואח"כ באו עדים ער זאל צאלן כפל, והאי נשלם חומשא, און די אנדערע וועט צאלן די חומשא דאס איז נישט קיין פראבלעם הגם די חיוב קומט אויף די זעלבע כפירת ממון. או דילמא עילוי חד ממונא קפיד רחמנא עס האט נישט צו טון צו צוויי מענטשן אויף איין ממון האט די תורה מקפיד געווען אז אויף איין ממון זאל מען נישט צאלן ביידע דלא נשלם עלה חומשא וכפילא והכא נמי חד ממונא תיקו. בעי רב פאפא, ביז יעצט האט מען גערעדט אז איין ממון זאל מחייב זיין צוויי באזונדערע חיובים, א חיוב חומש מיט א חיוב כפל, דאס קען נישט זיין, אבער וואס איז צוויי חיובי חומש אדער צוויי חיובי כפל? בעי רב פאפא, תרי חומשי או תרי כפילי בחד גברא מאי? פרעגט די גמרא היכי דמי, ווי איז געמאלט די פאל פון תרי חומשי אדער תרי כפילי? איז זאגט די גמרא די פאל וואס איז דא צוויי חיוב חומש רעדט זיך שטען טענת אבד. ס'איז א שומר חנם מיט טענת אבידה, שומר חנם איז פטור אויף אבידה, ס'א טענת פטור, ונשבע, געמאכט א שבועה אז ס'איז נאבד, והודה, וחזר וטען טענת אבד, ונשבע והודה, תוס' לערנט אז די והודה איז נישט געווען פאר די טענת אבד, ס'איז געווען טענת אבד ונשבע, נאכאמאל ונשבע, און נאכדעם הודה, ווייל ווען ס'וואלט געווען א הודה אינצווישן טענה'ט תוס' איינמאל ס'איז שוין נשבע והודה, איז דעמאלטס איז דאך שוין מחיוב באונסין, ווייל איינמאל ס'איז נשבע והודה, איז ער דאך מחיוב אין אונסין, איז דאך א גנב, און ממילא יעצט אז ער איז אז ער איז נשבע נאכאמאל, איז דאס נישט קיין כפירה, ווייל ס'איז דאך זיין ס'איז דאך שוין היינט זיין זיין ממון. די צווייטע נשבע איז נישט קיין כפירה, ווייל דאך ווייל דאך סיי ווי סיי מחיוב באונסין. ווען ער האט שוין מודה געווען די ערשטע מאל, ווייל איינמאל א מענטש איז כופר און ער איז נשבע איז ער דאך מחיוב אין אונסין איז די צווייטע מאל ער גייט מאכן א שבועה והודה איז נישט קיין שבועה וואס גייט אים פטר'ן ער איז דאך סיי ווי סיי מחיוב אויף אונסין וועגן דעם תוספות איז גורס דא אז די הודה איז געווען נאך די צווייטע שבועה איז דא האט מען א פאל ווי ער האט צוויי מאל געמאכט א שבועת שקר איז דא צוויי מאל א חיוב חומש איז דאס איז די שאלה אבער ביידע חיוב חומשים נעמט זיך אויף די כפירה פון די זעלבע ממון. איז צי זאג איך אזוי ווי ס'איז נישט שייך איין ממון זאל מחייב זיין סיי כפל און סיי חומש, הוא הדין קען עס נישט מחייב זיין צוויי מאל חומש. אי נמי זאגט די גמרא וואס איז נאך א פאל ווי ס'טרעפט זיך צוויי מאל כפל אויף איין ממון, כגון שטען טענת גנב, איינער טענה'ט טענת גניבה, א שומר, ס'איז א טענת פטור, א שומר חינם איז פטור אויף גניבה, ונשבע, ובאו עדים. איז ער געווארן מחיוב כפל. יעצט וחזר וטען טענת גנב, ער טענה'ט נאכאמאל א טענת גניבה, ונשבע, ובאו עדים, איז דא נאך א חיוב כפל. איז דא מוטשעט זיך אויך תוספות, לכאורה נאך די ערשטע שבועה און עדים זענען געקומען און זיי האבן געזאגט אז ער איז דער גנב, פארוואס האט מען נאכאמאל מחייב געווען א שבועה די צווייטע מאל ער טענה'ט גניבה, אפילו ער טענה'ט די צווייטע גניבה געווען נאך די ערשטע גניבה, אפילו ער טענה'ט די צווייטע גניבה איז געווען נאך די ערשטע שבועה איז דאס גע'גנב'עט געווארן, וואס גייט מיך אן? איינמאל בית דין, איינמאל די עדים האבן שוין געזאגט אז ער איז א נשבע לשקר און ער איז א גנב, אויב אזוי איז ער שוין געווארן מחיוב אפילו אויף אונסין, איז די צווייטע טענת גניבה גייט אים שוין נישט פטר'ן, פארוואס וואלט בית דין אים נאכאמאל משביע געווען? טאמער סיי ווי סיי מחיוב, איז די צווייטע טענת גניבה נישט קיין כופר, אויב אזוי איז נישטא קיין חיוב בית דין לישבע, טאמער ס'איז נישטא קיין חיוב בית דין לישבע, וויאזוי זאל חייב זיין נאך א כפל? אזוי פרעגט תוספות, על כל פנים זאגט די גמרא דאס איז די פאל אז ס'וואלט שייך געווען צוויי מאל חיוב כפל אויף א כפירה פון איין ממון. איז דאס קלערט די גמרא מאי מי אמרינן תרי גווני ממונא קאמר רחמנא דלא נשתלמי עילוי חד ממונא, די תורה האט נאר מקפיד געווען אז צוויי סארט חיובי ממון, א כפל מיט א חומש, קען מען נישט נתחייב ווערן מחמת איין כפירת ממון, אבער והכא חד גוונא, דא איז דאך איין סארט תביעת חיוב ממון, אדער ביידע כפילי אדער ביידע חומשי, אוי דילמא, די תורה'ס קפידא איז אז תרי ממונא אמר רחמנא דלא לשתלמו עילוי חד ממונא, פאר איין כפירת ממון זאל נישט זיין צוויי חיובי ממון, נישט קיין נפק מ צו ס'איז די זעלבע צו ס'איז אן אנדערע, והכא נמי, תרי ממונא נינהו, למעשה איז עס צוויי חיובים פון כפל, צוויי חיובים פון חומש, וואס איז די הלכה? זאגט די גמרא תא שמע, דאמר רבא, ביי די פרשה פון נשבע לשקר והודה שטייט וחמישיתיו יוסף עליו, ס'איז א לשון רבים, חמישיתיו, התורה ריבתה חמישיות הרבה לקרן אחת, אז אויף איין כפירת קרן אחת קען מען מחייב זיין מערערע חומשים, שמע מינה, די תורה האט מקפיד געווען אפילו די זעלבע סארט תשלימין זאל מען נישט מחייב זיין צוויי סארט ממון אויף צוויי חיובי ממון אפילו די זעלבע סארט אויף איין כפירת ממון. רש י זאגט דא אז והוא הדין לתרין כפיל, אזוי ווי מ'זעהט דא אין די תורה אז צוויי חומשים איז מען נישט מחייב אויף איין כפירה, הוא הדין צוויי מאל כפל, אנדערע ראשונים די ראבד און אנדערע זאגן פון די גמרא זעהט מען נאר א גזירת הכתוב בנוגע צוויי חומשים, קען זיין צוויי כפל נישט, איז די מחלוקת ראשונים. זאגט די גמרא, תבעו בעלים לשומר א מפקיד קומט צו די שומר, ווי איז מיין בהמה? ונשבע, ער מאכט א שבועה אז ס'איז גע'גנב'עט געווארן, ער איז א שומר חינם, א שומר חינם איז פטור אויף גניבה, אבער נאכדעם ושילם איז ער געגאנגען און ער האט געצאלט, יעצט די הלכה איז די ערשטע משנה אין פרק המפקיד אין בבא מציעא, שטייט דארטן, איינער גיבט פאר א שומר חינם א בהמה, כסף או כלים, און. עס איז גע'גנב'עט געווארן, און דער שומר חינם זאגט, איך גיי דיך צאלן, שילם ולא רצה לישבע, זאגט די משנה, שהרי אמרו שומר חינם נשבע ויוצא, ווען ער וואלט געוואלט וואלט ער געקענט נוצן די שבועה זיך אפצופטר'ן, ווייל א שומר חינם איז פטור אויף גניבה ואבידה, אבער ער איז געווען א גוטער שילם ולא רצה לישבע, נישט געוואלט מטריח זיין די די נגזל, די שומר, און ער איז געגאנגען, די בעלים, און ער איז געגאנגען און ער האט געצאלט און נישט געמאכט קיין שבועה. זאגט די משנה אז טאמער שפעטער טרעפט מען טאקע די גנב, איז פארשטייט זיך אז די גנב די קרן גייט צוריק צו די שומר ווייל די שומר האט דאך אפגעצאלט די קרן, אבער די חידוש איז אפילו די כפל גייט אויך צו די שומר, פארוואס? ווייל וויבאלד די בעלים איז דאך צופרידן אז יענער האט אים נישט געמוטשעט צו בית דין און האט אים תיכף אפגעצאלט, אנן סהדי אז ער איז אים מקנה די זכות פון די כפל. איז דא איז די שאלה אביסל אנדערש, ווייל דא איז געווען די מעשה אז ערשט האט ער געמאכט א שבועה, אין די משנה המפקיד האט בכלל נישט געמאכט קיין שבועה, תיכף, יענער האט אים תובע געווען, איך צאל דיך, איך בין דאך נישט מחויב צו צאלן, ווייל ס'איז נגנב ווען איך וויל קען איך מאכן א שבועה, אבער איך גיי דיך צאלן, דא איז ער געגאנגען צו בית דין, ערשט האט ער געשוואוירען אז ס'איז נגנב און ער איז פטור, און נאכדעם זאגט ער אבער אף על פי כן גיי איך צאלן, שפעטער הוכר הגנב, מ'ווערט געוואר ווער דער גנב איז, און ער מוז צאלן כפל, איז די שאלה איז כפל למי? צי זאג איך אין די פאל אויך אז די בעלים איז מקנה די שומר די כפל וויבאלד ער האט אים א טובה געטוהן און ער האט נישט אויסגענוצט די שבועה וואס האט אים געפטר'ט נאר אף על פי כן האט ער געצאלט לפנים משורת הדין? אביי אמר, ס'גייט לבעל הפקדון. רבא אמר, ניין, ס'גייט צו די שומר למי שהפקדון אצלו. פארוואס? אביי אמר לבעל הפקדון, כיוון דאטרחיה בשבועה, וויבאלד סוף כל סוף ער האט מטריח געווען די בעל הפקדון, ער האט געמוזט גיין אין בית דין, ער האט געמוזט אויסהערן די שבועה, ממילא לא מקני ליה כפילא, אין די משנה אין בבא מציעא רעדט זיך ער האט אים בכלל נישט מטריח געווען, ער האט אים תיכף אפגעצאלט אפילו אן א שבועה אבער דא האט ער אים מטריח געווען, איז ער נישט מקנה די כפל, רבא אמר, ניין, ס'גייט למי שהפקדון אצלו, די שומר קריגט עס יא, ווייל כיוון דשילם מקני ליה כפילא, סוף כל סוף האט ער געצאלט, אין הכי נמי האט ער מטריח געווען די בית דין, אבער נאך די טרחה די בית דין האט ער געקענט זיין פטור און ער איז געגאנגען און געצאלט לפנים משורת הדין, אויב אזוי איז ער אים מקנה די כפל.

איז דעמאלטס נמצא הגנב משלם תשלומי כפל, טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמישה, למי הוא משלם, ווער איז זוכה אין די כפל און ד' וה'? למי שהפקדון אצלו, די שומר, ווייל די מפקיד איז זייער צופרידען וואס ער האט אים געטוהן א טובה און ממילא איז ער מקנה די כפל. זאגט די משנה ווייטער, וואס איז נשבע ולא רצה לשלם, ניין, ער האט געשוואוירען, ער האט זיך אפגעפאטערט און נישט געוואלט צאלען.

שילם ולא רצה לישבע, דעמאלטס באקומט דער שומר די כפל, איז משמע, טעמא, פארוואס איז דער שומר זוכה אין די כפל, דלא רצה לישבע, ער האט בכלל נישט געוואלט שווערן, ער האט גארנישט מטריח געווען, הא נשבע, אבער טאמער ער האט יא מטריח געווען און ער האט געשוואוירן, איז דעמאלטס אף על פי ששילם הגם למעשה האט ער געצאלט, אבער וויבאלד למעשה האט ער מטריח געווען, איז למי משלם לבעל הפקדון, דעמאלטס איז ער נישט מקנה די כפל און ס'גייט צו די בעל הפקדון. רבא דייק מסיפא. דקתני שטייט אין די סיפא נשבע ולא רצה לשלם, איז דעמאלטס באקומט די שומר נישט די כפל, איז משמע, טעמא פארוואס באקומט ער נישט די כפל, דלא רצה לשלם, ער האט נישט געוואלט צאלן, און ער האט נישט געצאלט, אבער הא שילם, טאמער צום סוף האט ער געצאלט, אף על פי שנשבע כאטש אפילו ער האט געשוואוירן און ער האט מטריח געווען אבער למעשה האט ער געצאלט און נישט געדארפט צאלן, איז דעמאלטס למי משלם, למי שהפקדון אצלו, באקומט עס די שומר. זאגט די גמרא לאביי קשיא סיפא, לכאורה אביי וואס טענה'ט אז איינמאל ער האט מטריח געווען באקומט ער נישט די כפל, דאך שווער די סיפא, די סיפא איז משמע ווען באקומט ער נישט די כפל, דווקא טאמער ס'איז לא רצה לשלם כלל, אבער טאמער למעשה האט ער געצאלט באקומט ער יא די כפל. אמר לך אביי ניין, האסט נישט גוט אפגעלערנט די סיפא, הכי קתני, נשבע ולא רצה לשלם מיינט, אפילו ער האט יא געצאלט, נשבע ולא רצה לשלם קודם השבועה, נשבע, און ער האט נישט געוואלט צאלן פאר די שבועה כדי מונע צו זיין די טרחה פון שבועה, נאר ער האט געשוואוירן, און לאחר לאחר השבועה האט ער געצאלט, איז נשבע ולא רצה לשלם קודם השבועה אלא לאחר השבועה, ער האט געוואלט צאלן נאך די שבועה, איז דעמאלטס פארלירט ער די כפל, למי משלם לבעל הפיקדון, פרעגט די גמרא לרבא קשיא רישא רבא זאגט דאך אז סוף כל סוף ווען ער צאלט אפילו ס'איז געווען נאך א שבועה באקומט ער די כפל, איי אין די רישא שטייט דווקא לא רצה להישבע באקומט ער כפל? זאגט רבא אמר לך רבא הכי קתני, שילם ולא רצה להישבע מיינט נישט ער האט בכלל נישט געשוואוירן, ס'רעדט זיך יא ער האט געשוואוירן, נאר שילם ולא רצה לעמוד בשבועתו, ער האט געמאכט א שבועה און ער וואלט זיך געקענט פטר'ן היות ער האט געמאכט די שבועה אבער ער האט נישט געוואלט עומד זיין מיט די רעכט וואס ער האלט מחמת די שבועה נאר געגאנגען אף על פי כן ער האט געצאלט שילם ולא רצה לעמוד בשבועתו ער האט נישט געוואלט בלייבן מיט די שבועה וואס האט אים געפטר'ט אלא שילם ער איז געגאנגען און האט אויסגעצאלט איז דעמאלטס למי משלם מי שהפקדון אצלו באקומט ער יא די כפל. זאגט די גמרא ווייטער וואס איז תבעו בעלים לשומר די בעלים האט תובע געווען די שומר ווי איז מיין פקדון ונשבע, ער האט געמאכט א שבועת אמת אז ער האט עס נישט, עס איז גע'גנב'עט געווארן, עס איז נאבד געווארן, לאמיר זאגן עס איז א שומר חינם איז ער פטור, והוכר הגנב, נאכדעם זעהט מען די גנב, מען ווערט געוואר ווער די גנב איז, תבעו שומר, דער שומר איז געגאנגען צו די גנב און תובע געווען, ביסט דאך א גנב, והודה, און ער האט מודה געווען, נאכדעם תבעו בעלים, די בעלים קומט און ער איז תובע די גנב, וכפר, און דעמאלטס איז די גנב כופר. והביא עדים, ברענגט די בעלים עדים וואס זענען מעיד אז ער איז יא די גנב. איז די שאלה איז צו די גנב מוז צאלען קנס צו נישט. אוואדע דא די קנס טאמער ער צאלט עס מוז ער עס צאלען צו די בעלים, ווייל די שומר האט דאך גארנישט געצאלט. אבער די שאלה איז צו ער קען זיך אויסדרייען איך בין א מודה בקנס, ווייל ווען די שומר האט אים תובע געווען האט ער מודה געווען איז ער א מודה בקנס, אדער ניין, ווער איז די שומר צו זיין א תובע בכלל, די שומר האט זיך אפגעפאטערט מיט די שבועה איז די שומר שוין אויס שומר, איז ס'איז כאילו אז ראובן גנב'עט פון שמעון און לוי קומט און ער זאגט ראובן צאל צוריק און ראובן איז מודה. און נאכדעם איז ער כופר צו די בעלים, איז נישט קיין מודה בקנס, ווייל די תביעה איז נישט קיין תביעה, די הודאה איז נישט קיין הודאה, איז דא די שאלה צו די שומר איז בכלל א מאן דאמר צו תובע זיין כדי די הודאה זאל הייסן א הודאה. איז מי נפטר הגנב בהודאת שומר, צו דא מחמת דעם וואס ער האט מודה געווען צו די שומר, או לא נפטר הגנב בהודאת שומר, ווייל וויבאלד די שומר האט שוין געשוואוירן איז ער נסתלק פון די שמירה, ער איז בכלל נישט קיין שומר, אויב אזוי איז די הודאה צו אים איז גארנישט. אמר רבא ס'ווענדט זיך, אם באמת נשבע, צו בשקר נשבע, אם באמת נשבע, טאמער די שומר האט געמאכט א שבועת אמת, נפטר הגנב בהודאת שומר, דעמאלטס א הודאה צו די שומר הייסט א הודאה, אם בשקר נשבע, לא נפטר הגנב בהודאת שומר. יעצט רשי'ס לשון איז אזוי, אם באמת נשבע השומר, שטען נגנבה באונס, ונמצא כן, ער האט געטענה'ט ס'איז נגנב באונס, און טאקע אזוי איז געשען. יעצט די הלכה איז, שומר שכר איז חייב אויף פשוט'ע גניבה ואבידה, און ער איז פטור אויף אונסים. שומר חינם איז פטור אפילו אויף א נארמאלע גניבה ואבידה וואס איז נישט באונס. דא פון רשי'ס לשון באמת נשבע אז ער האט געטענה'ט נגנב באונס איז א שטיקל משמע אז מ'רעדט וועגן א שומר שכר. איז לכאורה טאמער מ'רעדט וועגן א שומר שכר, איז וואס זאגט רבא טאמער ס'איז באמת נשבע טאמער ס'איז נשבע לשקר, דעמאלט זאג איך אז ס'איז נישט קיין הודאה, פארוואס? טאמער ער איז א שומר שכר און ער האט געשוואוירן ס'איז נגנב באונס און ס'איז געווען א שקר ס'איז נישט נגנב באונס, קומט אויס דער שומר שכר איז חייב צו צאלן? טאמער ער איז חייב צו צאלן איז ער דאך שוין איינמאל א מאן דאמר, וויבאלד ער מוז צאלן די בעלים, וויל ער צוריקבאקומען די געלט פון די גנב צו זיך, איז פארוואס קען ער אים נישט תובע זיין? איז וועגן דעם לערנען אנדערע פשט אין רשי און אזוי שטייט אין די מאירי, אויך ער לערנט אויך אזוי פשט אז דא רעדט מען וועגן א שומר חינם, און א שומר חינם איז פטור אפילו אויף פשוטע גניבה, נאר ער האט גראדע געמאכט א שבועה אז ס'איז נגנבה באונס, איז טאמער ס'איז נתברר טאקע ס'איז נשבע באמת, אמר רבא אם באמת נשבע נפטר הגנב בהודאת השומר, פארוואס? איז רשי מסביר, ווייל וויבאלד ס'איז טאקע געווען אמת זיין שבועה זעהט די בעלים אז דער שומר איז א איש מהימן, ממילא אנן סהדי אז טאמער מען וואלט געפונען די בהמה וואלט די באלעבאס ניחא געווען אז ס'זאל בלייבן ביד השומר ווייל ער זעהט ס'איז א ארנטליכע שומר, אויב אזוי הייסט ער נאך אלץ א שומר, הגם ער האט זיך שוין געפטר'ט מיט די שבועה ווייל ווען ס'וואלט ווייל ס'איז אנן סהדי ווען מ'טרעפט די בהמה וויל די בעלים אז דער שומר זאל ממשיך זיין מיט די שמירה. אויב אזוי איז ער א מאן דאמר דא, זיין תביעה איז א תביעה, און די הודאה איז א הודאה, איז א מודה בקנס איז פטור. אבער אם בשקר נשבע, ער האט געשוואוירען נשבע אז נגנב באונס, און ס'איז טאקע געווען נגנב אבער נישט באונס, איז אין הכי נמי ער איז טאקע פטור, ער איז טאקע פטור, אבער וויבאלד די שבועה איז נישט געווען קיין שבועת אמת, איז ממילא פארלירט די בעלים די נאמנות אין דעם מענטש, וואלט ער נישט געוואלט אז דער מענטש זאל ממשיך זיין זיין א שומר, איז אויב אזוי איז איינמאל ער האט שוין אפגעשוואוירן די שקר איז ער אינגאנצן פוקע זיין שמירה, איז ער נישט קיין מאן דאמר בכלל תובע זיין, קומט אויס די הודאה צו אים איז נישט קיין הודאה, הייסט עס נישט קיין מודה בקנס. בעי רבא, איז לויט דעם קלערט רבא נאך א טריט ווייטער, וואס איז טאמער עמד לישבע בשקר ולא הניחו? די שומר איז גרייט געווען צו מאכן א שבועה, און שבועת שקר, און למעשה די בעלים האט אים נישט געלאזט מאכן די שבועה, די בעלים זאגט איך בין דיך מוותר, איך בין מוחל דארפסט מיר נישט צאלען. מאי, וואס איז אין די פאל, ווען דער שומר איז נאכדעם געגאנגען תובע זיין דער גנב און דער גנב האט מודה געווען צו אים און כופר געווען צו די בעל הבית, צי זאג איך דא אז זיין תביעה איז א תביעה, ווייל סוף כל סוף איז נישט נתגלה געווארן אז ער איז א שקרן ווייל מ'האט אים נישט געלאזט מאכן די שביעת שקר, אדער ניין, וויבאלד ער איז עומד געווען צו מאכן א שביעת שקר, גלייבט אים שוין מער נישט די בעלים, ממילא איז פקע זיין דין שומר און זיין תביעה נישט קיין תביעה ממילא די הודאה איז נישט קיין הודאה, תיקו, בלייבט די גמרא שאלה. רב כהנא מתני הכי רב כהנא האט אזוי געלערנט אין שקלא וטריא פון רבא אז דאס איז קלאר געווען די חילוק צווישן נשבע לשקר און נשבע באמת, רב טביומי מתני הכי רב טביומי לערנט אנדערש אז רבא גופא האט געקלערט וואס איז ביי נשבע לשקר, דאס וואס אונז האבן געזאגט פריער לויט רב כהנא אז לויט רבא איז געווען פשוט די חילוק פון נשבע באמת נשבע בשקר, איז רב טביומי לערנט אז רבא האט דאס געקלערט פאר א שאלה, בעי רבא, נשבע לשקר מאי, וואס איז די דין? צי זאג איך אז וויבאלד ער האט געשוואוירן שקר ממילא האט די בעלים פארלוירן זיין נאמנות אין די שומר איז ער אויס שומר ממילא איז זיין תביעה נישט קיין תביעה? אדער ניין? די אנדערע צד זאגט רש י איז מי אמרינן אכתי עליה רמיא ס'ליגט נאך אלץ אויף אים א דין שומר דכיון דלשקר נשבע וויבאלד ער האט געשוואוירן שקר איז מסתם סופו ל שכר אותו לשלם וועט ער דאך מתחרט זיין פון די שקר און ער וועט יא אפצאלען, אויב אזוי טאמער גייט אפצאלען ממילא איז זיין תביעה א תביעה ווייל טאמער ער צאלט אפ מוז ער דאך גובה זיין פון די שומר איז ער א מאן דאמר צו מאכען א תביעה, אויב אזוי איז די הודאה א הודאה אדער נישט, תיקו, יעצט לכאורה פון די רשי איז א שטיקל סתירה צו וואס מען האט פריער געזאגט אין רש י, פריער האט מען געלערנט אין רש י אז ס'רעדט זיך א שומר חינם, ער האט גע'טענה'ט אונס, און ס'איז נשבע לשקר אבער ער איז נאך אלץ פטור, איז אויב אזוי ווייל אפילו ס'איז נגנב שלא באונס איז ער פטור, די שאלה איז נאר וויבאלד ער זאגט א שקר צי מען פארלירט דא די נאמנות אין אים, אבער דא זאגט רש י אז וויבאלד ער האט געשוואוירן לשקר, ס'איז סופו להתחרט ולשלם, פארוואס דארף ער צאלן טאמער ס'איז א שומר חינם, וואס דארף ער צאלן טאמער ס'איז געווען א שקר, סוף כל סוף איז דאך א שומר חינם פטור אפילו אויף א פשוטע גניבה, מ'וואלט משמע געווען רש י דא רעדט מען א שומר שכר, וואס טאמער ס'איז טאקע נישט נגנבה באונס איז ער חייב. אויב אזוי צוריק שווער די פריערדיגע שאלה מ'האט געפרעגט, טאמער ער איז חייב, איז דעמאלטס אפילו נשבע לשקר איז ער א מחותן דא ווייל ער האט א רעכט, תובע זיין וויבאלד ער האט אפגעצאלט האט ער רעכט צוריק באקומען זיין געלט פון די גנב, איז יש לעיין דא פשט אין רש י. זאגט די גמרא ווייטער תבעו בעלים לשומר ושילם, די בעלים האט תובע געווען די שומר גיב מיר צוריק מיין פקדון ושילם און די שומר האט אפגעצאלט, ס'הייסט ער וואלט זיך געקענט אויסדרייען מיט מאכן א שבועה אז ס'איז גע'גנב'עט געווארן, אבער ער האט געצאלט אזוי ווי די משנה זאגט אין בבא מציעא, שילם ולא רצה לישבע וואס בכהאי גוונא איז די דין אז די מפקיד איז אים מקנה די כפל. איז בקיצור ער האט אפגעצאלט, והוכר הגנב, און נאכדעם זעהט מען ווער די גנב איז, און די שומר דערקענט דא די גנב, תבעו בעלים, די בעלים האט תובע געווען די גנב ער זאל צאלען, והודה, און ער האט מודה געווען אז ער איז טאקע דער גנב, נאכדעם תבעו שומר, איז דער שומר געקומען און תובע געווען, און דעמאלטס כפר, האט ער שוין כופר געווען. והביא עדים, ברענגט דער שומר עדים אז יענער האט גע'גנב'ט, ווייל דער שומר וואלט דאך צוריק באקומען די געלט פון אים, דער שומר האט דאך שוין אפגעצאלט דעם מפקיד. והביא עדים, און די שאלה איז צו נפטר גנב בהודאת בעלים או לא, ס'איז א פונקט פארקערטע שאלה פון פריער, דא וויל מען וויסן צו די הודאה צו די בעלים נאך די שומר האט שוין אפגעצאלט די בעלים, צו דאס הייסט א הודאה צו זאגן מודה בקנס פטור. מי אמרינן, מצי אמר ליה שומר לבעלים, די שומר קען טענה'ן, אתון כיון דשקליתו לכו דמי, וויבאלד דו האסט דאך גענומען געלט פון מיר, אסתליקתו לכו מהכא, האסט דאך שוין מער נישט קיין שייכות דא, דו האסט דאך פארקויפט די כפל צו מיר, ביסטו שוין מער נישט דא די בעל דין, איך בין דער גאנצער בעל דין דא מיט די גנב, איז די הודאה צו דיר האט נישט קיין שם הודאה, און צו מיר איז ער געווען א כופר, אויב אזוי איז דאס א חיוב כפל, או דילמא מצי אמרי ליה, די מפקיד קען טענה'ן צו די שומר, כי היכי דאת עבדת לן מילתא, אזוי ווי דו האסט מיך געטוהן א גרויסע טובה לפנים משירת הדין, האסט נישט געדארפט צאלן און האסט געצאלט, אנן נמי עבדינן לך, עבדינן לך, איך דארף אויך צוריק צו טוהן פאר דיר א טובה, ממילא טרחינן בתר גנבא, איך בין זיך מטריח נאך די ג נאך די גנב כדי צוריק צו באקומען די גניבה פאר דיר. שקלנא אנן דידן, אונז האבן מיר גענומען אונזער טובה פון דיר אז דו האסט אונז געצאלט, שקול את דידך, און נעם דו די טובה וואס אונז גיבן מיר צוריק צו דיר אז מען טרעפט דיך די גנב. ממילא בין איך יא מחותן, אויב אזוי איז מיין תביעה א תביעה און זיין הודאה איז הודאה, מודה בקנס פטור, ס'אינטערסאנטע זאך, ער וויל אים טוהן א טובה, למעשה איז ער אים מפסיד, ווייל טאמער זיין תביעה איז א תביעה קומט אויס אז יענער איז א מודה בקנס, פארלירט דער שומר די כפל. על כל פנים בלייבט די גמרא תיקו. זאגט די גמרא ווייטער איתמר, נגנבה באונס, זאגט רש"י דא רעדט מען אז ס'איז געווען ליסטים מזוין האבן גע'גנב'עט, וואס אפילו א שומר שכר איז אויך פטור, איז נגנבה באונס, והוכר הגנב, און נאכדעם ווערט מען געוואר דא ווער איז דער גנב, און ס'רעדט זיך דא זאגט רש"י אז דער שומר איז גענוג שטארק ער קען עס מוציא זיין פון דער גנב, ער האט א כח מאכט, יעצט אז מ'ווייסט ווער דער גנב איז, ער איז פארזיכערט ער קען צוריק באקומען די געלט פון דער גנב. אמר אביי. אם שומר חינם הוא, טאמער די שומר וואס מען רעדט דא איז א שומר חינם, איז רצה עושה עמו דין רצה נשבע, עושה עמו דין איז אן אינטערסאנטע טייטש ווי רש י טייטשט, די ראשונים מוטשען זיך מיט די טייטש, אבער ס'איז שטימט נישט אזוי געשמאק אין די לשון, אבער עושה עמו דין זאגט רש י, עושה עמו דין מיינט ער צאלט, טאמער ער וויל קען ער צאלען די בעלים, קען ער צאלען די מפקיד, און די שומר וועט גיין ארויסנעמען די געלט פון די גנב, אדער רצה נשבע, טאמער ער וויל האט ער א רעכט צו מאכן א שבועה פאר די מפקיד אז איך בין פטור ווייל ס'איז נגנב ממני איך בין א שומר חינם וואס איז פטור, יעצט זאל די בעלים גיין און ארויסנעמען די געלט פון די גנב, אבער דאס איז דווקא ווען ער איז א שומר חינם זאגט אביי אם שומר שכר הוא, איז דעמאלטס האט ער נישט קיין ברירה צו מאכן די שבועה הגם א שומר שכר איז פטור אויף אונסים און דא איז געווען א אונס, אבער וויבאלד ער ווייסט די גנב און ער ווייסט אז ס'איז בכח ארויסצונעמען פון די גנב, איז מוז ער עושה עמו דין, מוז ער אפצאלען די בעלים, ואינו נשבע ער קען זיך נישט פטר'ן מיט א שבועה, און ער וועט גיין צוריק באקומען די געלט פון די גנב. פארוואס מוז ער דאס טוהן? זאגט רש י אף על גב דפטור בליסטים מזוין, אבער הכא הואיל והוכר הגנב ולא יפסיד כלום, און טאמער די שומר צאלט וועט ער נישט האבן קיין הפסד ווייל ער וועט א הונדערט פראצענט צוריק באקומען די געלט פון די גנב, אויב אזוי עליו לטרוח אחריו, ס'ליגט אויף אים א חיוב ער זאל זיך מטריח זיין און נאכגיין די גנב, וועגן דעם ער מוז צאלן די בעלים און ער זאל גיין נאכדעם און ארויסנעמען די געלט פון די גנב. אזוי האלט אביי, רבא אמר אחד זה ואחד זה, אפילו א שומר חינם האט אויך נישט די רעכט זיך צו פטר'ן מיט א שבועה בכהאי גוונא, עושה עמו דין ער מוז אפצאלען די בעלים, ואינו נשבע קען זיך נישט פטר'ן מיט א שבועה און ער זאל מוציא זיין די ממון פון די גנב, און רש י זאגט א סברא דמצוה עליו לחזור אחר האבידה, ס'איז ביסל משמע דארט כאילו איז עפעס א השבת אבידה'דיגע דין, אבער אויב אזוי וואס האט עס איינגעלייגט דווקא מיט אים? גאנץ כלל ישראל איז דאך מחיוב אין השבת אבידה, וואס דארף ער זיך באפארען מיט די גנב? איז בהכרח מיינט עס לכאורה א דין פון שמירה אז וויבאלד ער איז א שומר, א חלק פון די מצות שמירה איז לחזור אחר האבידה, אזוי ווי דו דארפסט מאכן זיכער אז ס'ווערט נישט גע'גנב'עט דורך א פשיעה, אין הכי נמי דא איז דאס גע'גנב'עט געווארן מחמת אן אונס, אבער יעצט אז דו ווייסט וואו ס'איז, אלס א חלק פון די חיוב שמירה ביסטו מחיוב צוריקצושטעלן די חפץ. אזוי האלט רבא. זאגט די גמרא לכאורה רבא דינגט זיך לימא פליגא אדרב הונא בר אבין, דשלח רב הונא בר אבין, ממש דעי שאלה, נגנבה באונס, והוכר הגנב, אם שומר חינם הוא, רצה עושה עמו דין רצה נשבע האט ער ברירה, טאמער ער וויל קען ער מאכן א שבועה און זיך פטר'ן, אם שומר שכר הוא האט ער נישט קיין ברירה, עושה עמו דין ער מוז אפצאלן די מפקיד, ואינו נשבע און ער איז גובה פון די גנב, זעהט מען קלאר ווי אביי'ס פסק, א חילוק שומר חינם שומר שכר, אמר לך רבא ס'איז נישט קיין קשיא, הכא במאי עסקינן רב הונא בר אבין רעדט זיך כגון שקדם ונשבע, ער רעדט זיך למעשה ווי די שומר איז געגאנגען און האט שוין געמאכט א שבועה, נאך איידער שהוכר הגנב האט ער שוין געמאכט א שבועה, נו טאמער האט שוין געמאכט א שבועה איז אויב אזוי און איז א שומר חינם איז ער פטור. פרעגט די גמרא ווי אזוי קענסטו איינזעצן אז רב הונא בר אבין רעדט זיך אז ער האט שוין געשוואוירען, זיין לשון איז ביי שומר חינם והא רצה עושה עמו דין רצה נשבע קאמר איז משמע רעדט דא פאר די שבועה און ער האט א ברירה אדער צו צאלען אדער צו מאכען א שבועה. זאגט די גמרא רצה נשבע מיינט נישט האט רעכט צו מאכען א שבועה ער האט שוין געמאכט די שבועה נאר הכי קאמר רצה שומר חינם עומד בשבועתו רצה נשבע מיינט ער האט שוין געמאכט א שבועה ער קען עומד זיין בשבועה און טאקע נישט צאלען על סמך די שבועה ער האט געמאכט, רצה עושה עמו דין, אדער טאמער ער וויל יעצט אז מען ווייסט שוין ווער די גנב איז קען ער צאלען, ממילא האט ער א ברירה, אבער רבא האט גערעדט אין א פאל ווען ס'איז הוכר הגנב פאר ער האט געשוואוירען, דעמאלטס זאגט רבא אז אפילו א שומר חינם האט נישט קיין רעכט זיך צו פטר'ן מיט א שבועה ער מוז צוריק באקומען די געלט פון די גנב, זאגט די גמרא רבה זוטי בעי לה הכי. וואס וואלט געווען נגנבה באונס? די שומר, ס'איז פארלוירן געווארן פון אים דורך א גניבת אונס, ממילא סיי א שומר חנם סיי א שומר שכר איז ער פטור. והחזיר גנב בבית שומר, און דער גנב ברענגט צוריק די בהמה צו די בית שומר, און מתה בפשיעה, און ס'שטארבט דארטן בבית שומר בפשיעה, וואס באופן ווי ער וואלט געווען א שומר אפילו א שומר חינם וואלט ער געווען חייב, ווייל ס'איז געשטארבן מחמת זיין פשיעה. און די שאלה איז צי ער הייסט נאך א שומר. מאי, מי אמרינן כיוון דנגנבה באונס, כליא ליה שמירתו, איינמאל ס'איז שוין נגנבה באונס, איז ער דאך געווען פטור, איז דאך כלתה ליה שמירתו, איז ער אויס שומר. און יעצט, וויבאלד ער האט נישט מקבל געווען שמירה, הגם ס'קומט צוריק צו אים, האט ער עס נישט בתור א שומר איז ער פטור, או דילמא כיוון דהדרה הדרה לשמירתו, ס'איז קיינמאל נישט כלתה ליה שמירה, און ממילא יעצט איז ער ווייטער א שומר, אויב אזוי טאמער ס'נגנב ומתה בפשיעה איז ער חייב, תיקו. זאגן די ראשונים אז בהכרח האט ער נישט געהאלטן ווי אביי ורבא, ווייל לויט אביי ורבא זייער גאנצע מחלוקת איז געווען ביי שומר חינם, אבער ביידע האבן מודה געווען ביי שומר שכר אז טאמער ס'איז נגנב און ער קען זיך א נגנבה באונס און בעצם איז ער פטור, אף על פי כן האט ער א חיוב צו צאלן און צו זיך מוטשען ארויסצונעמען די געלט פון די גנב. איז זעהט מען אז זיי האבן ביידע געהאלטן לכל הפחות ביי א שומר שכר אז לא כלתה שמירתו, אז א שומר שכר וואס איז נגנב געווארן פון אים באונס, כל זמן ער קען עס צוריקבאקומען איז לא כלתה שמירתו און ער מוז עס צוריקבאקומען, איז לויט זיי, איז פשוט אז טאמער ס'איז נגנב באונס און ס'קומט צוריק צו די בית השומר איז ער ווייטער א שומר. און די שאלה בהכרח גייט נישט ווי אביי ורבא אז מ'האלט אז א שומר אפילו א שומר שכר איז כלתה שמירתו. איז דא די שאלה טאמער למעשה ס'איז צוריק געקומען אין זיין רשות צו ס'איז ווייטער נמשך דא די דין שומר. תיקו. זאגט די משנה. טאמער א בעלים קומט צו די שומר פרעגט אים היכן פקדוני אמר לו אבד שומר חנם איז פטור אויף אבידה זאגט ער די בעלים משביעך אני איך בין דיך משביע אז ס'איז אבד ואמר אמן איז מקבל די שביעה נאכדעם קומען עדים והעדים מעידים אותו שאכלו אז ער אליין האט די פקדון ביי זיך האט עס אויפגעגעסן ער איז א גנב איז משלם קרן אזוי ווי א נארמאלע גנב וואס דארף צאלן קרן, אנטשולדיגט נישט ווי א גנב, א נארמאלע גנב וואלט געדארפט צאלן כפל, דא וויבאלד ס'איז נישט געווען קיין טוען טענת גנב האט עס נישט די חידוש פון כפל, ס'איז סתם ווי עדים זענען מעיד אז איינער האט עפעס מוז ער עס צוריק געבן. הודה מעצמו, טאמער ער אליין האט מודה געווען נאך די שביעה אז ס'איז געווען א שביעת שקר, איז דאמאלטס משלם קרן חומש ואשם, כפל נישט ווייל ס'איז מודה בקנס פטור, אבער קרן חומש ואשם יא, ווייל דאס איז די הלכה, איינער מאכט א שביעת שקר און איז מודה מוז ער צאלן חומש ואשם, טאמער די בעלים זאגט היכן פקדוני אמר לו נגנב, איז דאס א טענת גנב, משביעך אני ואמר אמן, ער האט נאך געמאכט א שביעה אויך, און ס'איז געקומען עדים מעידים אותו שגנבו, איז דעמאלטס משלם תשלומי כפל, דאס איז דין פון טוען טענת גנב אז ער דארף צאלן כפל. טאמער ס'איז געווען טוען טענת גנב ונשבע און הודה מעצמו, איז משלם קרן חומש ואשם, דארט איז נישט דא קיין כפל ווייל ס'איז א מודה, אבער ער דארף צאלן קרן חומש ואשם. זאגט די משנה ווייטער, טאמער הגוזל את אביו, איינער גנב'עט פון זיין טאטע געלט, ונשבע לו, און ער האט געשוואוירן בשקר אז ער האט נישט געגנב'עט, ומת, און די טאטע איז געשטארבן, און נאך די טאטע'ס מיתה איז די קינד מודה, איז יעצט האט ער דא א שביעת שקר מיט א הודאה, וואס נארמאל איז דא אויף דעם א דין פון קרן חומש ואשם, איז די הלכה, הרי זה משלם קרן וחומש לבניו או לאחיו, ס'הייסט, לבניו מיינט צו זיינע ברידערס, צו די קינדער פון זיין טאטע, או לאחיו, טאמער ס'איז נישט דא קיין ברידערס מוז ער צאלן צו די טאטע'ס ברידערס, דאס הייסט אזוי, ער האט דאך א חיוב אלס די נשבע לשקר פאר די טאטע צו צאלן די קרן וחומש צו די טאטע, די טאטע לעבט דאך נישט, דארף ער צאלן צו די יורשים, איך זאג נישט אז וויבאלד ער איז דאך אויך א יורש, איז לאמיר זאגן די טאטע האט געהאט דריי קינדער, ער מיט נאך צוויי ברידערס, איז זאל ער צוריק געבן די געלט צו די ברידערס, אבער א דריטל זאל ער האלטן פאר זיך, ווייל ער איז דאך אויך א יורש, ממילא ער מוז דאך צאלן די יורשים, צאלט ער זיך א דריטל, און די אנדערע צוויי דריטל צו די אנדערע צוויי ברידערס, ניין, ער האט נישט קיין רעכט צו האלטן גארנישט פאר זיך, זאגט רש"י, אז הגם דנפלה ירושה קמיה, אבער בעי למעבד השבה, ער מוז מקיים זיין די דין השבה, ואין מעכב אפילו כנגד חלקו, ער קען גארנישט מעכב זיין פאר זיך, יעצט דאס איז קלאר אז ווען ס'וואלט נישט געווען דא א נשבע לשקר, סתם ער האט גע'גנב'עט פון זיין טאטע געלט, די טאטע איז געשטארבען ער וויל משיב זיין די גזילה, איז דעמאלטס איז קלאר ווען ער גיבט צוריק די גזילה, מוז ער נישט צוריק געבן די גאנצע גזילה, א דריטל האלט ער פאר זיך, ווייל ער איז דאך אויך א יורש. אבער דא, וויבאלד ס'איז דא א שבועת שקר, איז דא די דין פון כפרה דא, דא, כדי צו האבן די כפרה מוז ער האבן א גאנצע השבה, און ער קען נישט האלטן גארנישט פאר זיך. ס'איז א שאלה אין די ראשונים צו עס איז א דאורייתא'דיגע דין אדער א דרבנן'דיגע דין, על כל פנים אזוי איז די דין. זאגט די משנה ווייטער, אבער אם אינו רוצה, וואס איז טאמער ער וויל נישט אוועקגעבן די דריטל וואס באלאנגט צו אים, או שאין לו, ער קען נישט אוועקגעבן ווייל פשוט ער האט דאך נישט קיין געלט, איז דא אן עצה, לוה ער זאל בארגן די געלט, ער דארף דאך יעצט צוריק צאלן די גניבה די קרן וחומש צו די משפחה, לוה זאל ער בארגן די געלט וואס ער דארף צוריק צאלן, צוריק צאלן די ברודערס, ובעלי חוב באין ונפרעין, און נאכדעם קען די מלווה קומען און גובה זיין כנגד חלקו, כנגד זיין דריטל קען מען גובה זיין פון די ברודערס. און דאס הייסט אז ער האט מקיים געווען די דין השבה, ווייל וויבאלד אין הלכות ממון איז די ממון די דריטל בעצם איז זיינס, ווייל ער אלץ די פשוט'ע גזילה האט ער רעכט צו האלטן די געלט אלץ יורש, ס'איז נאר אלץ די חיוב השבה מחמת די שבועת שקר איז טאמער ער האט געמאכט די השבה, הגם שפעטער די בעל חוב וועט עס אוועקנעמען, האט ער יוצא געווען זיין חיוב השבה. א ענליכע דין שטייט דא האומר לבנו קונם אי אתה נהנה משלי א טאטע אסר'ט די זון זיינע מיט א נדר אז דו טארסט נישט הנאה האבן פון מיינע נכסים אם מת טאמער די טאטע איז געשטארבן יירשנו איז די זון ירשנ'ט איי דאך אסור בהנאה ווייל ירושה האט נישט צוטון מיט די טאטע ירושה איז א גזירת הכתוב א טאטע שטארבט גייט די געלט צו די קינדער איז יעצט ווען די קינד נוצט די געלט נוצט ער נישט די טאטעס געלט, טאטע האט געזאגט איך מאך א איסור הנאה אויף מיינע נכסים, יעצט איז דאך שוין די קינדס נכסים איז נישט דא קיין פראבלעם, אבער טאמער די טאטע האט אויסגערעדט בפירוש אז איך אסר אויף דיר מיין נכסים און ער זאגט בחייו ובמותו איז דעמאלטס האט ער קלאר גע'אסר'ט אפילו לאחר מיתתו. דא שטייט א חידוש אז א מענטש קען אסר'ן זיין נכסים אפילו ווען ס'איז נישט אין זיין רשות טאמער בשעת די נדר איז געווען אין זיין רשות איז דא אם מת טאמער די טאטע שטארבט לא יירשנו, לא יירשנו איז לשון וואס איז באמת נישט מדוקדק עס שטייט אין די ראשונים ער איז יא יורש נאר ער קען זיך נישט נוצן דערמיט די געלט ער טאר נישט נהנה זיין מיט די געלט וואס ער האט גע'ירש'נט וואס זאל ער טוהן ויחזיר לבניו ולאחיו יחזיר איז אויך א שטיקל שווערע לשון וואס הייסט ויחזיר ער זאל עס געבן זיי האבן עס קיינמאל נישט געהאט ער איז דאך די יורש אבער ויחזיר לבניו ולאחיו, איי וואס איז מיט די דין פון טובת הנאה, טאמער ער טאר נישט הנאה האבן ער גיט א מתנה האט ער דאך טובת הנאה, אזוי שטעלן זיך שוין די ראשונים די ר"ן דארט און אנדערע ראשונים, זאגן זיי אז אין הכי נמי, ער זאל זיי זאגן הער אויס, איך קען נישט הנאה האבן פון די געלט, טאמער עטס ווילטס קענטס עס נעמען, עס איז נישט ממש א מתנה, ואם אין לו, וואס איז טאמער די זוהן האט נישט וואס צו עסן, און ממילא וויל ער דאך נהנה זיין פון די ירושה, איז דא אן עצה, אזוי ווי מ'האט געזאגט פריער, לווה זאל ער בארגן געלט פון אנדערע מענטשן, און ער זאל נישט צוריק צאלן, נאר זיי זאלן קומען ובעל חוב באים ונפרעים, זיי זאלן קענען קומען און גובה זיין פון די ירושה זיין חלק פון די ירושה, הגם דירעקט טאר ער נישט האבן קיין הנאה פון די ירושה, ס'איז דא אן איסור הנאה, אבער אין אזא אופן פון הנאה קען ער יא, לכאורה סוף כל סוף איז ער נהנה, שטייט אין די ראשונים אז ער טאר טאקע נישט זאגן פאר די בעל חוב גיי זיי גובה, בית דין גיבט אים רשות גובה זיין פון די ברודער.